ס'איז דא כמה עניינים וויבאלד אז רש"י ברענגט אראפ בפירושו אפילו אין פאר א בן חמש למקרא א ניבא ולא ידע מה ניבא איז דאס דערפון פארשטאנדיג אז ביי יעדער אידן ביז אפילו ביי א בן חמש למקרא טוט ער עניינים וואס בשעת מעשה איז ולא ידע וואס דער עניין איז און דערנאך כאפט מען זיך לאחר זמן וואזוי דאס איז געווען א דבר בעיתו. וואס אט אזוי איז דאך אויכעט בנוגע וואס דעם גאנצן זומער האט זיך גערעדט וועגן מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם, וואס לויט ווי מ'האט פארבונדן דאס מיט א מאמר פונעם רבי דעם נשיא איז דאך לכאורה נישט געווען פארשטאנדיג וואס האט דאס געשטופט, א ענין וואס האט זיך גערעדט אין תרפ"ז, ווי די גאנצע יארן פלעגט מען דאס חזר'ן מזמן לזמן אן א שטורעם. האט זיך דערנאך ארויסגעוויזן אז כאטש בשעת מעשה, האט נישט געוואוסט וואס און ווען, און מען האט געזען אז מען דארף דאס, האט מען געבעטן אז מען זאל דאס טון, האט זיך דאס דערנאך ארויסגעוויזן אז מען דארף האבן דעם להשבית אויב ומתנקם, און אין אן אופן ווי גערעדט אין מאמר וואס דאס איז דאך מיוסד אויף מאמרי רבותינו נשיאינו אז די ע' שרים שלמעלה זענען און שטייען אין א מעמד ומצב פון הללו פון הללו ושבחו ובדרך ממילא שטייט אין אזא מין מעמד ומצב די אומות וואס יעדער וואס יעדער אומה האט צו זיך איין שר פון צווישן די ע' שרים וואס דאס איז דאך אויכעט דער להשבית אויב ומתנקם על דרך די ידוע די פלוגתא הידוע פון ר' שמעון מיט ר' יהודה

סוכות וואס הייבט זיך שוין אן היינט ביינאכט, אז בערב סוכות איז מפזרים צדקה לעניים אין אן אופן פון פיזור, און כידוע אין קבלה שטייט זיך אז פזר איז דאס בגימטריא עם הכולל רפ"ח, וואס דאס איז כולל די אלע ענייני בירורים נעמען זיך פון רפ"ח ניצוצין וואס נשברו ונפלו וואס נאך די שבירה איז נפלו למטה,

און בשעת דער אייבערשטער האט זיי געגעבן במתנה די שטחים מיט די אלע עניינים פון ארץ כפשוטו, איז דערנאך געווען מצד די עניינים פון יצרם אנסם, האט מען זיך גלייך אנגעהויבן דינגען זיך אז דאס וויל מען אוועקגעבן און דאס וויל מען אוועקגעבן אינגאנצן און דאס וויל מען אוועקגעבן דריי פערטל און געפונען דערויף הסברות כמה וכמה. אז אף על פי וואס ווי קען זיך שטעלן א יחיד אנטקעגן אט א די וואס מיט דיינע השגחה וועסט האבן טענות אויף דעם ווייל זיי האבן דאס געטענה'ט און זיי האבן גערעדט בשם כמה וכמה אז אף על פי וואס דער אייבערשטער האט געגעבן באופן ניסי וויל מען נאך געבן צוריק און מען בעט זיך און מען שיקט שלוחים וכו' ווייס מען אבער דעם פסק הרמב"ם אז ניט זיי האבן דאס גערעדט בשם כלל ישראל, ניט זיי האבן דאס גערעדט אפילו בשם יחידי, בשם א טייל פון אידן. נאך מער, לויטן רמב"ם האבן זיי דאס גארניט גערעדט בשם פון זיך אליין אויכעט, דאס האט אין זיי גערעדט דער דאס וואס יצרם אנסם, און בשעת זיי קלייבן זיך צוזאמען עשרה מישראל.

און וויבאלד אז מ'האט זיך זיכער געכאפט וואס רחמנא ליצלן ווי וואלט דאס אויסגעזען ווען מ'גיט חס ושלום אפ אפילו א האלבן קילאמעטער, דריי פערטל קילאמעטער וכו', ווי וואלט אויסגעזען דער מצב בימים אלו, איז זיכער זעען זיי זיך אויכעט דעם גוואלדיגן דורכפאל אז דאס איז געווען נישט זייערע רייד נאר יצרם אנסם, איז בשעת אידן ווילן דאס מכריז זיין אין א מקום קדוש אין א בית הכנסת און בית המדרש, על אחת כמה וכמה אין ד' אמות פונעם רבי'ן דעם נשיא פונעם שווער, איז כן יקום אז ס'וועט בטל ווערן די שיריים פון דער טענה אז אפשר איז דא א קא סלקא דעתך אויף עפעס צוריקצונעמען ווארום ס'האט זיך געפונען א איד וואס האט געזאגט אז ער וויל דאס צוריק אפגעבן,

וועט עס פועל זיין ביי זיי און אין דער וועלט וכו', אז ס'וועט בטל ווערן די אלע קא סלקא דעתך און גראמים און טענות און אמתלאות אז מ'קען זיך דינגען צו וועמען ס'געהערט דער שעל אדער יענער שעל, דאס געהערט צו אידן אין א ברית עולם וואס איז געווען אין ברית בין הבתרים, וואס דער אייבערשטער האט עס מיט עטליכע יאר צוריק אין אן אופן ניסי צוריק אפגעגעבן לידי

און זאל זיין אויכעט אריינכאפן דאס וואס איז נאך געבליבן די מינוטן ביז סוכות און די שעות פון ערב סוכות בנוגע צו לימוד התורה וואס דאס איז בדוגמא פון סוכה א ענין של בית וסוכה א מקיף מזרם וממטר פון א מחסה מזרם וממטר און זה עוסק בלולבו וואס דאס איז פארבונדן מיטן ענין המצוות און אויכעט במיוחד דאס וואס געבראכט פריה פון דעם מיטעלן רבי'ן פון סידור מיט חסידות אז בערב סוכות און מען מפזר צדקה לעניים און טאן אין די אלע עניינים מתוך שמחה וטוב לבב אין די שעות וואס איז געבליבן ביז סוכות און דער אייבערשטער זאל מצליח זיין עס זאל זיין ופרוס עלינו סוכת שלומך ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד און פארבינדן דאס יעדערער ביי זיך און ביי השפעות ארום זיך, ביז השפעה אויף כלל ישראל, אז זאל זיין בחוקותי תלכו עמלים בתורה ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם מצוות מעשיות בפועל, און ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה, אז זאל זיין מען קומט דאך פון שנת השנה השביעית, זאל זיין א שנה מבורכת

משיח, וואס דעמאלט וועט ער לערנען די פרשיות מיוחדות פון הק' וואס מען לערנט בהקהל ביז אויפטון אין דער גאנצער וועלט אז אהפוך אל כל העמים כולם לעבדו כולם שכם אחד שפה ברורה לעבדו כולם שכם אחד, ווארום ס'וועט זיין והיתה להוי' המלוכה בקרוב ממש.

און דאס זאל זיין מיט כאמור מתוך שמחה וטוב לבב ובהצלחה רבה און ממשיך זיין על כל השנה כולה פון חודש השביעי וואס ער איז משביע מאכט זאט די כל השנה כולה און פון זמן שמחתינו פון סוכות און שמיני עצרת און שמחת תורה במיוחד א שמחה גדולה ורבה בכל השנה כולה